א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, ויחי איז איינע פון די סדרות וואס די קינדער האבן נישט געוואלט גיין אין חדר ווייל ס'איז ס'געווען איר ווייסט דאך ואני יניח יעקב און נאכדעם איז געווען דארטן די ברכות וואס יעקב געבט פאר די קינדער מ'האט געכאפט פראסקעס מכות רצח האט מען געכאפט ויחי און משפטים דאס זענען געווען די צוויי באקאנטע. סדרות וואס דאס איז געווען ווען מען זאגט שכיחא זייקע. יעצט איך וויל אביסל רעדן קודם קלייניקייטן בין אדם לחבירו, עס קומט דאך קודם שובבים שובבים כ'האב ענק שוין געזאגט די גרעסטע תיקון שובבים איז בין אדם לחבירו, ס'איז נישט אזוי ווייט בין אדם למקום ווי בין אדם לחבירו, פארוואס? ווייל בין אדם למקום איז געמאכט געווארן די הייליגע טעג, שובבים איז געמאכט בין אדם לחבירו מען זאל זיך פאררעכטן אביסל, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים. יעצט. איך האב געוואלט זאגן א קלייניקייט. ס'דא למשל די מוסד פון קרולע, אז איר וועט גיין אויף בראדוועי, איז דא ביי בראדוועי קארנער ראבלינג, איז דא א קליינער לאט צו פארקויפן קעגן איבער וויזנער, איז דא א ריעל עסטעיט בראוקער וואס האט זיך געפלאגט און ער האט גענומען א מענטש און מ'האט ארויף געשטעלט א גרויסן סיין און אויף דעם סיין שטייט אז ס'איז צום פארקויפן, ס'איז א גוי'אישע זאך, ס'האט גארנישט מיט אידן. געגאנגען קרולע, זיי מאכן דא עפעס איך ווייס א מלוה מלכה צו א דינער, זיי האבן ארויסגעשטעלט צעטלעך, איז אויף דעם צעטל ווי יענער שרייבט פראפערטי פאר סעיל, האבן זיי ארויפגעשטעלט א גרויסן צעטל און צוגעדעקט דעם גאנצן פראפערטי פאר סעיל, איך האב עס אפילו נישט באמערקט, באמערקט נישט יעדע זאך, און איך גיי אבער אין די גאס, זעה איך דארט שטייען צוויי מענטשן, זעהט אויס איינער וואס ער וויל עס קויפן צו איינער וואס ער וויל עס פארקויפן, און ער נעמט זיך שעלטן אויף די אידן. וואוי האט ער גערעדט רבותי, מ'טאר עס אפילו נישט נאכזאגן, איך בין דאך אויך א איד, און איר ווילט וויסן, ער איז אפשר גערעכט אויך, ער זאגט ער קען צו די נאמבער, ער האט אראפגעברענגט א מענטש, און ער האט געוואלט זעהט אויס מ'זאל א פאטענטשעל בייער צו וואס, און האט עס אים געוואלט ווי מ'זאגט ווייזן צו וואטעווער, צו ס'איז סתם א חבר וואס האט עס געזעהן, און ער וויל עס אים ווייזן, און ער קען עס נישט ליינען, ס'איז מורא'דיג. ער קען עס נישט ליינען ווייל די קרולע צעטל האט פארשטעלט. עטס מאכטס ענק אן אזא נאמען אזא חילול השם, מ'מיינט ווען ס'שטייט נישט די טאוול, אז קרולע מאכט א מלוה מלכה מיינט דאס עפעס אזוינפיל? ס'איז דאך שוין ארויס פון ווילימסבורג, נאר ביי אונז איז להגדיל הטראסק. אזוי גייט עס. דער קראקערא טשעטשינער האט יעצט חתונה געמאכט, אויסגעגעבן מיליאנער דאלער פאר להגדיל הטראסק. און פאר די ארבייטער און פאר די מלמדים האט ער נישט צו צאלן. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אזא ווערטשאפט פירן מיר אונז, און יעדער זאגט אז ס'איז גוט. קיינער וועט נישט זאגן דעם מענטש, ליסן, ס'דא אינגעלייט, מלמדים, און טיטשערס וואס האבן נישט צו באצאלן דעם רענט, לעב נישט אזוי ברייט אין עסיג און אין האניג, דו ווייסט נאכנישט וואס מארגן וועט זיין, פון וואו ד'וועסט מארגן לעבן, נאר. קודם טוט מען וואס מען קען, אבי להגדיל הטראסק, דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך וואס דארף א תיקון, דעם שאו. יעצט איינער קאלט מיך אן אויף די פאריגע וואכעדיגע דרשה אז ער איז געווען דארטן ווען מ'האט אריינגעברענגט דאס קינד אין סקולען צוואנציג נאך זיבן ביינאכט מוצאי שבת, און ער וויל מיר מסביר זיין אז סקולענער רבי פעצלט נישט ארום מיט יונגע קינדער. זאגט ער ער איז איבער ניינציג ער איז צוויי און ניינציג און ער טוט נישט די זאכן, פרעג איך אים זאג מיר און ווען ער איז געווען צוויי און פופציג האט ער אויך נישט געטון די זאכן, זאגט ער דאס ווייס איך נישט איך האב נישט געקענט דעמאלטס, יעצט ווייס איך אז ער טוט עס נישט, זאג איך יענעם צוויי זאכן, נאמבער וואן איך האב נישט געהאלטן אז ער טוט עס, איך האב נאר געוואלט עס זאגן ווי מען זאגט אויפן גראבסטן אופן ווייל היינט קען מען נישט טראסטן קיינעם, זאגט ער ער האט פארשטאנען, הי גאט די מעסעדזש. נאכדעם זאג איך אים, אבער איך וויל דיך פרעגן, און אז מען האט אים טאקע אריינגעברענגט צוואנציג נאך זיבן אין סקולעני, וואו איז ער טאקע געווען ביז צוואנציג נאך זיבן? זאגט ער, דעיס העט זיין תשבי יתרץ קושיות והוויות, אויף דעם ביסטו הונדערט פראצענט גערעכט. איך זאג, ווען איך האלט נישט אז דו ביסט גערעכט קאל איך דיך אפילו נישט אפ, איך האלט אז דו ביסט גערעכט, די קשיא איז אסאך שווערער ווי דו מיינסט. און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל קשיות וואס דארפן ווערן פארענטפערט ווען אליהו הנביא וועט קומען, ווייסן מיר אונז נישט צו אונז מיר זוכה זיין צו זיין דארט דעמאלטס, און איטס ווערי ווערי סיריעס. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון מקוואות, עטס ווייסטס דאך מקוואות איז איינע פון די שעדליכסטע זאכן וואס כלל ישראל האט, ס'איז ממש שעדליך, פארוואס איז עס אזוי שעדליך איז זייער פשוט, כ'על עס מסביר זיין באריכות פאר די, פאר די ניו קאמערס, די וואס האבן מיך נאכנישט אויסגעהערט אלע יארן. ווען א גוי אדער א איד וויל אבדאקטן א קינד, ער וויל מיט אים מאכן זנות, וואס מען טאר נישט, איז וואס טוט ער? ער מוז אים האבן א פלאץ, א לאקאל הייסט דאס, ער מוז האבן אן אפארטמענט אדער א קאר, אינמיטן א אפענעם פארק אפילו ביינאכט וועט ער נישט נעמען א קינד אים אראפציען די הויזן, די חזר'יי האט נאר ברוך מרדכי געטון, ברוך מרדכי האט אראפגעצויגן די הויזן פאר זיינע וויקטימס אין בארא פארק אין א פאבליק פארק, און איינע פון די וויקטימס האט אים געזאגט, יעדער האט דיך געזען, זאגט ער, ס'מאכט נישט אויס, יעדער טוט עס, אויסער דעם וואס ער האט זיי סעקשועלי אביוזד האט ער זיי נאך געמאכט, הי דיגרעידעד דעם טו סאטש א לאו עטמאספעיר אז זיי האבן זיך ממש זענען געבליבן נערוון קראנק. און דאס איז איינע פון די שווערסטע זאכן וואס איז דא, ווייל ער האט זיי ממש אומגליקליך געמאכט. נאכדעם האט ער געזאגט, איינע פון די בחורים, יונגלעך, האבן אים געזאגט, הער מיך אויס, דו קומסט נעמסט אונז אוועק פונקטליך ווען מען גיבט צו עסן, בלייב איך דאך אן א עסן. איז ער געגאנגען צו מעקדאנעלדס און האט זיך געקויפט א סענדוויטש, האט אים געקויפט. פרעגט אים יענער, מען מעג עסן די פלייש? זאגט ער, דארפסט דיך נישט זארגן, איך בין דאך דער עלטער פון דיר און איך פארשטיי און איך זאג דיר אז דו מעגסט, דו פארשטייסט? עניוועי, לאמיר יעצט אבער גיין ווייטער. למעשה, צו אבדאקטן א קינד און צו טון זנות, מוז מען האבן א לאקאל, דאס מיינט א לאקעישאן, מען מוז האבן וואו מען טוט עס, אדער טוט מען עס אין א קאר, אדער אין א הויז, און דאס איז גרינג נאכצוטרעיסן נאכדעם ווער דאס איז געווען. למעשה, ביי אונז אידן, אונז זעמער דאך פון די אויסגעוועלטע די עם הנבחר,

ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט א מקווה, אין די מקווה איז סיי דאס קינד אויסגעטוהן נאקעט און סיי דער מענטש, וואס דאס איז א חאזעריי, ווי קען מען לאזן גרויסע מענטשן און קליינע קינדער זאלן זיך אויסטוהן אין איין צימער, מען ארבעט אויף דעם, זארג דיך נישט, ס'קומט אן צוביסלעך. עקספאוזשער פון קינדער נאקעטערהייט איז איינע פון די גרעסטע קריימס וואס ס'איז דא, אבער אנפארטשענעטלי ביז אונז האבן זיי נישט געוויזן וואס א מקווה איז האבן זיי נישט געכאפט אז ס'איז אפילו דא אזא חאזערייקע, ביים גוי איז עס נישט דא, ס'דא ביים גוי איז דא בעפטיזם, מען טוט בעפטייזן א קינד, זיי נעמען אביסל וואסער, און געווענטליך אין די קירכעס אינדערהיים פלעגט זיין אז די וואסער, זיי פלעגן האבן געלט, האבן זיי געגראבן א קוואל, פלעגט מען קענען דארט אין די גאנצע שטאט קומען נעמען וואסער, הייסט עס אזוי ווי זייער אפגאט גיבט זיי דאס וואסער, מען האט אריינגעלייגט אין דעם מיליאנען, איז למעשה. האבן זיי אזא זאך וואס הייסט בעפטיזם, זיי נעמען פון די קירכע וואסער וואס דאס איז געווענטליך א קוואל און מען לייגט ארויף אביסל, מען שפריצט אביסל אויפן קינד און מיט דעם איז אלעס, ווערט ער א קאטוילישער, אן ערנסטער קאטוילישער, דאס הייסט בעפטיזם, אבער קיינער איז נישט אויסגעטון נאקעט, און דאס מאכט מען נאר איינמאל אין לעבן, ביי אונז זעמיר דאך די. עם הנבחר, אונז גיימיר יעדן טאג אין מקווה, און טאמער פעלט נאך אויס איז דא חנוכה און נאך אזאלעכע מצוות, און ווער שמועסט נאך פארן סדר, גייט מען א עקסטערע מאל אין מקווה, און מען כאפט אריין קינדער, דאס קינד איז נאקעט, ער איז נאקעט, ער שטופט זיך אריין דאס קינד אין אחור אזוי צווישן די פיס, און מאכט זיך אזוי כאילו ער האט זיך נאר געוואלט טובל'ען, און דאס קינד כאפט נישט אז דאס איז אן עקט פון סעקס, און אין די זעלבע צייט. קיינער קען אים נישט זאגן האסט געטון א מנוולות, און וואס הייסט כ'האב געטון מנוולות? כ'האב מיך גע'טובל'ט. ס'ווייזט זיך אפילו נישט און ס'איז נישט קענטיג אז מ'טוט עפעס א מעשה זנות, פארקערט איך טו גאר א גרויסע זאך, איך בין מיך מקדש און מטהר, לכבוד שבת קודש נודעין נעלה, און ממילא האבן מיר אונז די בעסטע אפערטוניטי צוצוקומען צו קינדער און צו בחורים, און איך בין עס אייביג מסביר, אמאל א בחור גייט אריין אין מקווה, די הייסע וואסער איז מעורר אביסל תאווה, ס'איז א נארמאלע זאך, און אז ער געט זיך א טובל, ער גייט אריין אין די הייסע וואסער, קריגט ער א קישוי אבר, איז אפילו ווען ער קומט אריין דא מיט אן ערנסטקייט און ער מיינט גארנישט, אבער אז ער קריגט א קישוי אבר, און דא שווימט אים א קליין יונגל לעבן זיך צווישן די פיס, צו ס'קומט אזא חזר ווי ברוך מרדכי און ער הייבט אים אן צו שווימען צווישן די פיס, איז ווערט דערפון אזא מין חזריי אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און דאס קומט קען זיין זייער אינעסענט ענד הי וואס נאט גאוינג דער פאר עני בעד אינטענשאנס, און ער קומט ארויס איז ער א סארס ונרווה, און דאס איז א זאך וואס כ'האלט ברוך השם אין איינעם מעורר זיין, און ס'העלפט, כ'האב געזאגט פאר אסאך מאמעס, כ'מיין איך זאג אויפן האטליין, זאג איך פאר די מאמעס איר זאלט וויסן, איר מיינט אז די מקווה. איז אזוי ווי א מקווה ביי אייך ביי די פרויען, סטייטש ס'איז דא א פרייוועט, ווי האט רבי אהרן געזאגט, מ'האט געבויעט א מקווה מיט פֿופֿציק ביטלעך, האבן אלע בחורים אין מאנראו געפרעגט ווי קומט אריין אין א מקווה ביטלעך, אז זיי זענען נישט צוגעוואוינט אז אין א מענער מקווה זאל זיין ביטלעך, האט מען עס פראבירט צו פארגלעטן האט מען געזאגט אז פאר יום כיפור גייען דאך פרויען אויך אין מקווה, האט מען געבויעט ביטלעך, דאס איז אויך א חלק פון די סאטמארער משוגענער חינוך. וואס האסטו נישט געזאגט אפן פאר די בחורים ליסן, זענטס שוין גענוג אלט עטס מעגטס פארשטיין א פרוי גייט אויך אין מקווה דערס נאטינג ראנג, באט עניוועי איך גיי יעצט נישט אריין אין דעם איך פאר יעצט אויף אן אנדערע ליניע, איז למעשה זאג איך פאר די פרוי דו מיינסט אז דו האסט א פרייוועט רום און ווען דו ווערסט פארטיג צינדסטו אן א לייט, אדער דו גיסט א קלאפ, שבת קלאפט מען, און ס'קומט א פרוי און דו ביסט צוגעדעקט מיט א ליילעך און קיינער זעט דיך אפילו נישט, ס'איז דא איין פרוי אין מקווה, ס'איז קיינמאל נישט דא קיין צוויי פרויען אין קיין מקווה ביי די טבילה, און נאכדעם גייסטו ארויס און דו טוסט דיך אן, אוודאי טראכטסטו ביי דיין זון איז פונקט די זעלבע זאך ווען ער גייט אין מקווה, אדער בעסער געזאגט ווען דיין מאן דער חזיר וואס ער זוכט אויכעט נאך זכרים גייט אין מקווה, עס זעהט אויכעט אזוי אויס די מקווה אז מען זעהט גארנישט איז במילא לאזסטו אים גיין אין מקווה, באט ליטל דו יו נאו עס זעהט אויס אביסל אנדערש, כ'על דיך אויסלערנען פונקטליך וויאזוי עס זעהט אויס. ביסט אמאל געגאנגען אין קאנטרי אין א סווימינג פול? יא. יעדער גייט מיט א בעדינג סוט? יא. ביי די פרויען? יא. זיכער. יעצט שטעל דיר פאר ביי די מענער איז אויך אזוי, יעדער גייט מיט א בעדינג סוט אין סווימינג פול? יא. פיין. וויאזוי וואלט געווען ווען יעדער גייט טאטעלי נאקעט אויסגעטוהן אינעם סווימינג פול, וואסערע חזערייקע וואלט עס געווען? און נאך א זאך, אין סווימינג פול איז דא זייער אסאך פלאץ, שטעל דיר פאר ווען ס'זאל זיין נאר אויף איין ווינקל, ווייסט ווי די קינדער זענען, געווענטליך א סווימינג פול האט א עקסטרא פלאץ ווי נאר די קינדער זענען, שטעל דיר פאר ווען אין דעם קליינעם פלאץ וואלט יעדער אריין געגאנגען, וואסערע חזערייקע ס'וואלט געווען, און שטעל דיר פאר ווען ס'איז נישט קאלט וואסער וואס דאס. טוט צוזאמציען דעם גוף, נאר ס'איז ווארעם וואסער וואס דאס טוט מאכן צו צעשפרייטערן דעם גוף, און די גידים ווערן אויכעט לויז, און דער גרויסער גיד, דער ערווה, ווערט אויכעט לויז און ער ווערט הארט, און שטעל דיר פאר מ'שטופט זיך, וואסערא מין חזר'ייקע דא גייט פאר? דאס אלעס וואס איך וויל דו זאלסט פיקטשערן אין דיין מיינד. יעצט, כ'האב שוין אזויפיל גערעדט אז דער עולם נעמט עס שוין ערנסט, עד כדי כך ס'האבן מיר געזאגט עטליכע מקווה אידן אז חנוכה פארן חנוכה לעכט צינדן איז שוין כמעט נישט געווען היינט קיין מענטש וואס איז געקומען אין מקווה, ברוך השם, ווייל איך האב געטענה'ט מ'דארף דאך נישט גיין צוויי מאל א טאג אין מקווה אונז האמיר גענוג צרות אז מ'דארף גיין איין מאל א טאג, מ'דארף דאס אויך נישט בעיסיקלי, אבער לאמיר שוין זאגן די וואס האלטן אז מ'דארף יא גיין. אינדערפרי, יעדן אינדערפרי. די בעלזער רב איז געווען א איש קדוש מאוד, האט ער געהייסן מען זאל בויען אין בית מדרש דארט אין רחוב אגריפס, האט מען אים געפרעגט צו מען זאל בויען א מקווה, האט ער געזאגט זיכער, האט מען אים געפרעגט דער רב וויל אז מען זאל יעדן טאג גיין אין מקווה, די בחורים זאלן גיין אין מקווה, זאגט ער חס ושלום, זאלן נישט גיין נאר ווען זיי ברויכן, דאס מיינט ווען ער האט געזען קרי ביינאכט, ער האט געהאט א שלעכטן בייזן חלום, אדער. ער האט משפשף געווען מיטן אבר ביז ער איז צוגעקומען צו זרע לבטלה, איז דעמאלטס זאל ער גיין אין מקווה, זאל נישט זיין בטומאה, אבער סתם אזוי גיין אין מקווה האט ער געזאגט חס ושלום, דאס איז שוין געווען דער איש קדוש מאוד רבי אהרעלע בעלזער, אינטערעסאנט אונז האמיר אים פארקויפט אז ער איז א בהמה, מיט דערווייל ער האט אזוי פארשטאנען די מצב הדור אז ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי איז דאס גיין אין מקווה איז זייער נישט גוט, ס'איז. איטס נאו גוד. קודם כל ווייל מען זעהט וואס מען טאר נישט, איין הסתכלות אסורה, קענען טויזענט מקווה'ס נישט ריין מאכן, און נאכדעם בכלל ס'איז נישט קיין פלאץ מען זאל זיך בייטן, מען קומט צו צו קישוי אבר, מען קומט צו צו אנדערע זאכן. יעצט איך וויל ענק פארציילן גירסא דינקותא, איך פלעג גיין אין סאטמאר אין קליימער אין די מקווה, איז געווען דארטן יעדן פרייטאג, א רב, זיין אייגענע שול מיט אלעם, און ער פלעגט דארט קומען, און ער פלעגט זיך געבן א טובל, ער האט זיך אראפגעלאזט אינגאנצן, און מיט די פיס איז ער געגאנגען צוריק צוועגס אויף די פלאר פון די מקווה, ווייסט איך מיין, ער האט זיך אראפגעלאזט אזוי, ער האט זיך אויסגעשפרייט פון איין עק מקווה אויף די צווייטע עק מקווה, יעצט דאס האט זייער שטארק געשטערט דעם עולם, ס'איז דארט דא קינדער, ס'איז דא בחורים דארטן, יעצט דעמאלטס האב איך נאך נישט געוויסט אז א רב איז א חזיר פונקט ווי יעדער בעלעבאס, כ'האב געהאלטן אז א רב איז מער אן ערנסטער מענטש, בין איך געגאנגען און כ'האב אים געזאגט פארוואס טוסטו אזא זאך? כ'האב אים געזאגט אזוי, דו ווילסט עס טון? קום צוועלף אזייגער ווען ס'נישט דא קיינער, ביסט דאך א רב, דו דארפסט דאך נישט גיין אין ערגעץ פרייטאג עניווער, חוץ צו ליינען דעם בלאט און דעם איד און דעם צייטונג. און נאך אפאר אזאלכע כל העולם כולו מאגעזינען. זאגט ער ניין עס שטייט דווקא מען זאל גיין ווי נענטער צום זמן, שטייסט? אלע מנהגים מוזן מיטשטימען. נו זאג איך אים פארוואס טובלסטו דיך אזוי ס'איז דאך אן עקל, זאגט ער הער אויס איך באצאל פונקט ווי יעדער מקווה געלט און איך בין דאך א רב. נאכדעם געב איך אים א פרעג, קענסט דיך טובל'ען אזוי איין מאל און אוועק גיין? זאגט ער ניין איך מוז מיך טובל'ען ש"י טבילות. דו פארשטייסט נישט צו דעם, דאס איז הויכע ענינים. האב איך אים געזאגט אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך טובל מיך אויך ש"י טבילות יעדן פרייטאג. זאגט ער יא? זאג איך אים יא, נאר איך הייב אן ביי שין וואו, דו שוואנץ וואס דו ביסט. האב איך אים געזאגט נאך איינמאל דו טובל'סט דיך אזוי, כאפ איך דיר אן ביידע פיס פון אונטן, און איך הייב דיך אויף, און דער קאפ וועט דיר בלייבן און דו וועסט דיך דערטרענקען, איך זאג דיר צו זאלסט עס נישט טון מער. קיצור דער האט געזען איך האב עס אים געזאגט הויעך מיט באקציין, יעדער האט עס געהערט. האט ער אויפגעהערט צו גיין אין יענע מקווה וואו ער איז געגאנגען מכשיל זיין קינדער, קען זיין ערגעץ אנדערש, הו קעירס, איטס נאט מיי ביזנעס, און ער איז מער נישט געקומען דארט אין מקווה, שפעטער איז ער געשטארבן אזוי ווי אלע, און פארטיג. סאו איך וויל אייך פרעגן, דאס איז א וועג? דאס איז שוין א רב, א עלטערע רב מיט א גרויסע שול מיט אלעם, און א גרויסער מורה הוראה אויכעט, נו עס איז נישט קיין חילוק, זענען אלע דר'ערדליגערס, אלע חזירים. סאו יעצט, למעשה, אז דער עולם דערהערט שוין, האב איך א מורא'דיגע הנאה, ווייל ביז יעצט האב איך געמיינט איך רעד אין א טעיפ רעקארדער, און און שוין, דערווייל זע איך אז דער עולם דערהערט. יעצט האב איך געוואלט מעורר זיין נאך א קלייניקייט, וואס דאס איז אויכעט זייער וויכטיג. מען האט געמאכט א מורא'דיגע זאך ביי אלע מקוואות, וואס דאס הייסט אזא טיר, מען לאט נישט אריין. למעשה איז דא אזוי, מען קען אריינגיין אדער פאר געלט, אדער ווער ס'האט א קארד. אז מען האט א קארד, קען מען קאנטראלן ווער דער מענטש איז. קען קאנטראלן איך לאז אים נישט אריין איך פארקויף אים נישט קיין קארד טאמער קען מען אבער פאר געלט גיין דאס איז זייער נישט גוט ווייל דער חזיר איז זייער מוכן צו באצאלן די צוויי דאלער פאר זיין אינדזשוימענט און ער ער וועט באצאלן די צוויי דאלער הי דאזענט קעיר ווייל שטעל דיר פאר צו כאפן א גוי'איש קינד קען אים קאסטן תפיסה א גאנץ לעבן און דא וועט אים נישט קאסטן גארנישט סאו הי איז מאר דען איגער ענד ווילינג טו פעי די צוויי דאלער אויף אריינצוגיין. סאו איך האלט אז מען דארף מאכן א תיקון אז מען טאר נישט לאזן אז סזאל מען זאל קענען באצאלן געלט, יעצט איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, מען קען דאך בארגן א קארטל אויכעט, איז אזוי טאמער גייט יענער צוויי מאל א טאג זעהט מען שוין עפעס נישט זוכן, נאכדעם איז דא אזא זאך מען קען פארקויפן מיט א פיקטשער, סזאל האבן א פיקטשער, איך איך האב געמאכט א מקוה דא אין פלעטבוש א כלים מקוה און מען וויל אז די אלע וואס זענען מעמבערס זאלן קענען טובל'ן כלים טווענטי פאר אווערס אראונד די קלאק, ווייל זיי לאזן זיך קאסטן פאר אויסהאלטן די מקווה, פאר מעינטעינען די מקווה, איז למעשה איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט א פינגער פרינט, מען גייט צו צו אזא איי, מען לייגט צו די פינגער, און דעמאלטס ווי מען זאגט זעט מען, עפנט עס די טיר נאר פאר דעם פינגער פרינט, ווייסט מען זיכער ווער ס'איז אריין, איי אפשר האט איינער געבארגט וועט עפענען פאר א צווייטן כולי האי דאס איז שוין א מילתא דלא שכיחא, אבער די פעקט וואס מען קען באצאלן קעש איז זייער נישט גוט. שוין, יעצט איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס אויף דעם ציל איך דעם שיעור און פון דעם וויל איך רעדן. די פרויען מיינען אז אזוי ווי זיי טובל'ן זיך איין פרוי מיטאמאל, טובל'ן זיך דא די מענער אויכעט איינער מיטאמאל. וויל איך ענק זאגן, אין יעדן בילדינג איז דא אזא נאמבער וויפיל מענטשן זיי מעגן אקיופייען דעם בילדינג, ס'איז דא פֿיר הונדערט מענטשן, דרײַ הונדערט מענטשן, פֿינף הונדערט מענטשן, איך ארבעט יעצט זייער שטארק און ס'וועט מסתם מיט די יארן וועט עס דורכגיין, אז אין א מקווה זאל אויך זיין א סיין, וויפיל מענטשן ס'מעגן דארט זיין, משל סאטמארע מקווה אונטן אין לאמיר זאגן קליימער מעגן זיין איך ווייס פֿופֿציק מענטשן צו כדומה. יעצט איך האלט אינמיטן מסביר זיין פאר די פייער דעפארטמענט די וואס זיי מאכן די קאודס אז אין א מקווה איז אנדערש ווי א שול, למשל אין א שול קענען אריין גיין פֿינף הונדערט מענטשן יא? לאמיר זאגן אין די מקווה קענען נישט גיין נאר צוויי הונדערט מענטשן כ'קען דיר מסביר זיין פארוואס ווייל וויבאלד ער איז נאקעט קען מען זיך נישט שטופן נאנט איינער צום צווייטן ווען נישט קומט מען צו צו א וויירוס. און נאך א זאך, בשעת מען טובל'ט זיך, וויאזוי טובל'ט זיך א מענטש? ער איז דאך הויעך, ער איז העכער די וואסער, וויאזוי גייט ער אראפ נידריג אונטערן וואסער? איז אדער לאזט ער זיך אראפ די פיס, ער בייגט זיך צאם די פיס, יא? אדער בייגט ער זיך צאם דעם רוקן, און ער קומט אן ביז אונטערן וואסער. סאו ביידע פאזישאנס נעמען אויף מינימום נאכאמאל אזויפיל פלאץ וויפיל ס'האט אויפגענומען ביז יעצט, מיט אנדערע ווערטער אז דער מענטש איז פינף פיס הויעך און ער דארף זיך איינבייגן בערך צוויי צוויי און א האלב פיס, בייגט ער איין דעם גוף, קומט אויס אז דער גוף שטארט שוין ארויס נאך צוויי און א האלב פיס, צו טאמער לאזט ער זיך אראפ די פיס און ער ציט זיך אראפ אונטערן וואסער, איז די פיס נעמען ערגעץ אויף פלאץ. מוזן זיי אויפנעמען פלאץ אונטערן וואסער, איז במילא איז לאמיר זאגן אז ס'איז דא פלאץ פאר פֿינף הונדערט מענטשן זיך אויסצוטוהן. אבער מען דארף קוקן די סייז אוו די מקווה, קען זיין דארט נישט דא מער ווי פלאץ פאר צען מענטשן מיט איינמאל אריינצוגיין. ס'ליגט לכתחילה אז מען דארף רעכענען וויאזוי די מענטש ענדיגט אין די מקווה, אויף אזויפיל דארף מען רעכענען וויפיל סקווער פוטעדזש ס'איז דא און וויפיל מענטשן זענען ערלויבט צו גיין. דאס האט נישט מיט אויסטוהן און אנטוהן, ס'האט צו טוהן עט די פיינעל פוינט אין די מקווה. יעצט, ביי אונז איז אזוי איינגעפירט אז קיינער נעמט נישט קיין שאוער, אוודאי מען קומט מיט א רמב"ם, דער רמב"ם זאגט פארן דאווענען טאר מען נישט מאכן קיין מרחץ, די מקווה האט מען נאר מתיר געוועהן ווייל ס'איז מותר. אבער ס'איז לצורך תפילה לצורך קדושה, וואס דאס איז נישט אמת, ווייל דו מוזט נעמען א שאוער ווען נישט לאזסטו איבער יענעם דיין קרעץ מיט דיין פארשטינקענעכטס וואס דו האסט אנגעשטינקען א גאנצע נאכט מיט דיין שכבת זרע טאמער דו האסט געוואוינט מיט דיין פרוי, אלעס לאזסטו אריין אין די מקווה, וועגן דעם איך. איך בין מברר, עטס וועט באלד הערן אז עונת תלמידי חכמים מליל שבת מיינט מען נישט פרייטאג צונאכטס, און אויך נישט אזוי ווי קלויזנבורגער רב זאגט אז דאס מיינט מוצאי שבת. פארוואס נישט פרייטאג צו נאכטס? ווייל פרייטאג צו נאכטס קען נישט זיין קיין געהעריגע עונת תלמידי חכמים ווען דו דארפסט שבת אינדערפרי גיין אין מקווה און דו קענסט דיך נישט זייפן איז אלע שכבת זרע קריכט אריין אין מקווה שטעל דיר פאר יעדער ווער סקומט ארויס איז אנגעשמירט מיט א צווייטענס שכבת זרע וואס ער האט געוואוינט מיט זיין פרוי נעכטן ביינאכט ליגעל מיט כשר על פי הלכה. יעצט עובדיה יוסף איז מתיר צו נוצן זייף אום שבת ס'דא זייפן וואס האבן יא באבלס ס'דא וואס האבן נישט באבלס. ס'איז נישט וויכטיג יעצט למעשה, אבער ס'האט נאך א פראבלעם דאס זייפן זיך אום שבת, ווייל מ'דארף זיך דאך זייפן, ס'דא מענטשן וואס האבן האר אויפן גוף, ס'דא באותו מקום מיט די האר, ס'דא זייער אסאך הלכות וואס ס'קען שטערן צום גאנצן הלכות שבת, איז ס'איז נישט נאר די זייף, ס'איז די זייף און ס'איז אויך מ'זאל נישט צוקומען צו אויסרייסן א האר, צו אנדערע הלכות און פראבלעמען וואס ס'דא אין הלכות שבת, דאס דארפט עטץ דורכרעדן מיט מענטשן וואס ס'קענען הלכות שבת. אזוי ווי ישראל דוד הארפענעס דער וואס האט ארויס געלייגט א חרם אויף מיר און אנדערע איז דאס דארף מען דורך רעדן צו ס'איז דא אזא מין היתר צו נישט מיט זייף אבער למעשה לויט ווי איך פארשטיי לויט ווי איך האב געלערנט האט עס נישט קיין שום היתר יעצט אויב עס האט נישט קיין היתר איז קען מען נישט זאגן אז דאס מיינט עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת איך קען נישט זאגן אז די חכמים האבן געוואלט אז מען זאל גיין שבת אינדערפרי אין די מקווה, און מען זאל איבערלאזן אלע זהמה אין די מקווה, און מען זאל אויך האבן נאך אויף זיך אנשטעקיג די שכבת זרע וואס ער האט געוואוינט מיט די פרוי, און איך זאל זאגן אז דאס איז געווען געווען דער געוואלדיגער עונת תלמידי חכמים, וועגן דעם איז שווער צו זאגן אז ליל שבת מיינט מען פרייטאג צונאכטס, און אויף דעם נאך א זאך. ווען א מענטש גייט אינדערפרי אין די מקווה ווען ער האט געוואוינט ביינאכט מיט די פרוי, מוז ער זיך דאך אנהייבן צו ווייקן אין די מקווה, ווייל די שכבת זרע יבשה מוז דאך אנהייבן אראפצוקומען פון אים, נו וויאזוי קומט עס אראפ, ס'מוז קודם אויפגעלעבט ווערן און נאכדעם וואשט ער עס אפ מיט די מקווה וואסער, פארשטייט זיך עס איבערצולאזן פאר א צווייטן אויך, יעצט וויל איך פארשטיין, ממה נפשך, גייט ער אין א קאלטע מקווה עט עס קיינמאל נישט אראפקומען, ווייל קאלט וואסער מאכט נישט אז די שכבת זרע זאל אראפגיין פונעם גוף, גייט ער אין א ווארעמע מקווה טאר ער זיך דאך נישט ווייקן. אפשר זאל איך זאגן די פינף מינוט ביז ס'דויערט ס'זאל זיך אים אנווארעמען די שכבת זרע און ער זאל עס קענען אפוואשן דאס הייסט א חלק פון די טבילה? מ'מעג זיך יא ווייקן? איך ווייס נישט איך קען מיך שוין אינגאנצן נישט אויס אין די אלע הלכות כ'בין אביסל קאנפיוזד און איך זאל זאגן אז טאקע דאס האבן די חזל געמיינט עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת מיינט מען טאקע פרייטאג צונאכטס יעצט איך געדענק מיט יארן צוריק האט געוואוינט דער קלויזענבורגער רב דא אין יוניאן סיטי, און איך פלעג אים גיין אלץ הערן, ער האט פארגעלערנט חומש רשי, איך האב דעם איד ליב געהאט צו הערן, איך האב אים געגליכן צו הערן. יעצט. קלויזענבורגער רב האט אמאל געזאגט ביים שיעור חומש רשי אז עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת מיינט מען מוצאי שבת. ס'אינטערעסאנט, איך בין געווען אמאל פרעגן ביי הרב וואזנער'ן א שאלה מוצאי שבת, איך בין אים געגאנגען פרעגן א שאלה, איז ווען איך בין געווען נאך א וויזשניצער ישיבה בחור, איך האב אים געפרעגט וועגן ריבית, איינער האט ביי מיר געבארגט הונדערט דאלער, און האט צוריק געזאגט ער העט צוריקגעבן הונדערט דאלער, למעשה האט ער נישט געהאט הונדערט דאלער, ער האט געוואלט באצאלן אין לירות, און פון ווען איך האב געבארגט ביז ווען ער האט געדארפט באצאלן איז עס ארויף. געווען א שאלה ווען ס'הייסט ריבית און ווען ס'הייסט נישט ריבית, איך האב מיך נישט אויסגעקענט דעמאלטס נאך אין די הלכות. ס'געווען מוצאי שבת בין איך אריין צו רב וואזנער און איך האב אים געפרעגט, האט מיר רב וואזנער געזאגט אז ער קען יעצט נישט פסק'ענען ווייל רש י זאגט חמין מוצאי שבת מלוגמא זאגט רש י לשתות ולרחוץ, איך גיי מיך יעצט באדן מוצאי שבת, איך האב נישט געוואוסט דאס אז ס'איז אן ענין זיך צו באדן מוצאי שבת אויכעט אלץ חמין מוצאי שבת מלוגמא, דאס בין איך דעמאלטס געוואויר געווארן ביי רב וואזנער, איך האב שפעטער נאכגעקוקט די רש י, ס'שטייט טאקע אזוי. יא, יעצט על כל פנים איז דאס איז א ענין אז מען זאל מוצאי שבת מאכן עונה, אזוי האט דער קלויזנבורגער רב געזאגט, ער האט עס נאכגעזאגט ברבים ביים שיעור, נאכן שיעור בין איך צוגעגאנגען און איך האב געזאגט פארן קלויזנבורגער רב אז איך וויל אים פרעגן א שאלה, ס'שטייט אז חסידים הראשונים לא היו משמשים מטותיהם בליל א' ובליל ב' ובליל ג', זיי האבן נישט געוואוינט נישט ליל א' ליל ב' ליל ג', שלא יבוא לחלל את השבת, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף למד ח עמוד א', יעצט אויב איר האלט אז עונת תלמיד חכם מליל שבת לליל שבת מיינט מען מוצאי שבת, האב איך אים געפרעגט א קשיא, די גמרא זאגט אין מסכת נדה אז א קינד וואוינט ביי מאמען אין בויך עיין ריש ימים,

הריון איז בגימטריא צוויי הונדערט און איין און זיבעציק. האב איך געפרעגט דעמאלטס דעם קלויזנבורגער רב, אונז ווייס מיר אויכעט אז ס'איז דא דריי טעג פון קליטה, דאס טייטש אזוי, ווען א מענטש וואוינט מיט די פרוי איז ביז דריי טעג בלייבט די שכבת זרע אינעווענדיג און זי קען פארשוואנגערן, טאמער איז דורכגעגאנגען די ימי קליטה ווערט די שכבת זרע מסריח און במילא קען מען שוין נישט מתעבר ווערן.

פון ווען א מענטש האט געוואוינט מיט די פרוי. אויב זי האט געוואוינט מוצאי שבת ביינאכט, דעמאלטס העט אויסקומען איר צוויי הונדערט און איין און זיבעציגסטע טאג העט אויסקומען ביינאכט אדער בייטאג פון דאנערשטאג, די צוויי הונדערט און צוויי און זיבעציגסטע טאג העט אויסקומען ביינאכט אדער בייטאג פון פרייטאג, און די צוויי הונדערט און דריי און זיבעציגסטע טאג העט אויסקומען ביינאכט אדער בייטאג פון שבת. קומט אויס אז ווען דו וואוינסט ליל מוצאי שבת.

צוויי הונדערט און דרײַ און זיבעציגסטע טאג וועט אויסקומען פרייטאג, קומט אויס אז שבת מען זאל האבן א קינד קען נישט זיין נאר דעמאלטס אז מען האט געוואוינט מוצאי שבת און זי איז דעמאלטס שוואנגער געווארן. האב איך געפרעגט דעם קלויזענבורגער רב אז די גמרא זאגט אז חסידים הראשונים האבן נישט משמש געווען מטותיהן ליל א' און ליל ב' און ליל ג' ס'זאל נישט ארויסקומען מחלל שבת צו זיין נו קען דאך נישט זיין

איך קום און איך פרעג דיך א נארמאלע שאלה, איך ברענג דיר אלעס אויסגעבעט מיט גמרות, דו האסט א שיטה אז ליל שבת הייסט מוצאי שבת קעגן די גאנצע וועלט, און דו געסט מיך אזא מדחה בקל, געט מיך אזא שטופ אוועק, נע, דאס דאס דורכלערנען די ראשונים מוזטו שוין וויסן. ס'איז אים זייער זייער נישט איינגענעם געווען. שוין, הער אז וואס קען איך אים טון? למעשה איך האב אים געפאלגט קלויזנבורגער רב, איך האב מיך ווייטער גענומען לערנען ראשונים. איינמאל האב איך געטראפן, איך האב געלערנט די תקנות עזרא, ס'איז דא א תקנה פון עזרא הסופר אז מ'זאל עסן שום, שום מיינט קנאבל, גארליק, גארליק מאכט אז מ'זאל האבן אסאך זרע, און אזוי ווי מ'גייט דאך וואוינען מיט די פרוי פארלירט מען דאך זרע, איז כדי ס'זאל צוקומען צו נאך פארן מ'האט געוואוינט ס'זאל זיין גענוג זרע, זאל מען עסן שום, דאס איז איינע פון די צען תקנות וואס עזרא הסופר האט מתקן געווען, דאס איז אין מסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד א'. שוין, יעצט דער ירושלמי זאגט אז די תקנה פון עסן שום בליל שבת איז ווייל ס'איז מכניס אהבה און ס'ברענגט צו ליבשאפט און ס'איז מוציא תאווה, ס'מאכט אז ס'זאל די זרע זאל ווי מ'זאגט ארויסגיין. יעצט דער מהרשל זאגט אז אפילו וואס ס'שטייט אין בבלי דאס טייטש אין מסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד א' אז מ'זאל עסן שום בליל שבת, זאגט ער די כוונה איז בערב שבת, ליל שבת מיינט מען ערב שבת. פארוואס? ווייל אז דו'סט דאס עסן פרייטאג צונאכטס און דו דארפסט שוין ווי מ'זאגט האבן גענוג זרע צו וואוינען מיט די פרוי וועט עס נישט ארבעטן, סאו יו העוו טו גיוו איט ע טשענס ס'זאל דעוועלאפן אין די באדי, און ער ברענגט זיך א ראיה פון א משנה אין מסכת נדרים. האומר ווען איינער זאגט קונם איך מאך א שבועה. שום פון קנאבל שאני טועם עד שתהא שבת כ'ל נישט טועם זיין קיין קנאבל ביז ס'עט זיין שבת אינו אסור איז ער נישט אסור אלא עד ליל שבת איז ער נאר אסור ביז ליל שבת ווייל ער האט דאך געזאגט עד שתהא שבת איז ער נישט אסור נאר ביז ליל שבת אבער ליל שבת מעג מען. פארוואס? שלא נתכוון זה, דער מענטש האט נישט מתכוון געווען אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול שום, נאר ביז דעמאלטס ווען מענטשן עסן שום, ביז דעמאלטס האט ער געוואלט ס'זאל זיין זיין קונם, אבער נאכדעם וויל ער זיין ווי יעדער מענטש. איז פארוואס זשע איז מען זיך נוהג, זאגט דארטן דער מהרשל, און מטעם תקנות עזרא לאכול שום בערב שבת, ווייל ס'איז א תקנות עזרא פון עסן שום ערב שבת, זעהט מען פון דעם אז די תקנות עזרא איז געווען אויף ליל שבת, און כאטשיג ס'שטייט ערב שבת, דער ירושלמי זאגט אז מ'איז זיך נוהג צו עסן שום אין ליל שבת, אבער דער מהרשל איז מסביר דאס מיינט מען ערב שבת, קומט אויס

און דער מהרשל זאגט אז ביי אונז אין בבלי איז כאטשיג ס'שטייט ע ר ליל שבת אבער מיינע מיינט ליל שבת ערב שבת מען רופט אן ליל שבת ערב שבת. יעצט גראדע אז עז ע סייד רעמארק, ס'האט נישט צוטון מיט דעם וואס איך וויל דא זאגן, וויל איך נאר סתם אזוי זאגן אז דער מהרשל איז א מורא'דיגע מורא'דיגע אויפטו ווייל די וועלט זאגט אן עפל א דעי קיפס די דאקטער עוועי, א גארליק א דעי קיפס עווריבאדי עוועי. חזל הייסן אונז עסן גארליק. דאס א תקנה פון עזרא, אונז דארף מיר אלע עסן קנאבל, שטעל דיר פאר, און מען דארף גראד וואוינען מיט די פרוי, איר קענט אייך פארשטעלן וואס פאר א שווערע גראף דאס איז? ס'איז אזוי ווי כ'האב געזען זייער שיינע עדס, מענטשן וואס זיי רייכערן, דעי דאונט ריעלייז ווען דעיר קיסינג דעיר ווייף ווען שי איז לייק קיסינג ען עש טרעי, ווייל ס'שטינקט ביסט פול מיט רויעך. סאו דאס איז זייער א שיינער געדאנק גראדע פון דעם מהרשל אז מען מיינט נישט פרייטאג צונאכטס נאר מען מיינט פרייטאג נאכמיטאג און נאכדעם קענסטו דיר בראשן די ציין און אויסשווענקען די מויל מיט ליסטערין און אזוי ווייטער. ווייל מען דארף אויך אפגעבן כבוד פאר כבוד הבריות, דיין ווייב איז נישט קיין שמאטע, און איך זאג פאר יעדן איינעם, ליסטערין מעג מען נוצן שבת אויך. פאר עונה מעגסטו עס נוצן און נאך עונה מעגסטו עס זיכער נוצן אבער מען קומט אין שול ווען מען רעדט מיט איינעם נאנט קען מען שמעקן אז ס'שמעקט פונעם פיסק א מייל אוועק, מען פארעקלט מענטשן. ציין פעיסט צו מען מעג נוצן אום שבת, טאר מען נישט מסתם ווייל מען מאכט מיט א טוט בראש אז מאכט עס אסאך מאל אז די גאמס בלוטן. אויסער דעם האט נאך די טוט פעיסט נאך א פראבלעם וועגן ממרח. אבער ליסטערין מעגסטו זיכער נוצן אום שבת. דאס איז א מאכל בריאים, ס'איז נישט קיין רפואה. יעצט דער מאירי שרייבט. אז די גאנצע תכלית פון די תקנה איז געווען כדי מען זאל נישט א גאנצע וואך אינזין האבן עניני עונה, נאר ערב שבת זאל מען זיך צוגרייטן, כדי די מחשבה זאל זיין פריי א גאנצע וואך צו לערנען די הייליגע תורה. יעצט דער רי מלוניל, ס'איז איינער פון די ראשונים, זאגט ער איז מפרש אז ערב שבת מיינט מען פיר נעכט פאר שבת. זאגט ער דאס מיינט ליל רביעי, ליל חמישי, ליל שישי, און ליל שבת. פארוואס? ווייל שכל שמליל רביעי ואילך מיקרי ערב שבת. אונז ווייסט מען ביז מיטוואך געהערט צום פריעריגן שבת און פון מיטוואך איז שוין דער חיות פונעם נייעם שבת. האמיר שוין דא א מהרי מלוניל וואס ער זאגט אז פיר טעג פאר ערב שבת הייסט שוין ליל שבת. ס'איז מורא'דיג. איז אז עונת תלמידי חכמים איז מליל שבת לליל שבת, מיינט מען אז ער קען אנהייבן צו וואוינען מיט די פרוי, אדער ליל רביעי אדער ליל חמישי אדער ליל שישי אדער ליל שבת, און דאס אלעס הייסט ליל שבת. און כ'האב ענק שוין געזאגט אז עס איז צו רעכענען צוויי הונדערט און איין און זיבעציג טאג און צוויי הונדערט און צוויי און זיבעציג טאג און צוויי הונדערט און דריי און זיבעציג טאג אז מ'וואוינט ליל רביעי ליל חמישי ליל שישי ליל שבת, קומט נישט אויס אז מען זאל מחלל שבת זיין ווייל דאס קינד עט נישט געבוירן ווערן אום שבת, און עס קען זיין אז דאס איז טאקע די טיפקייט פון דעם מארי לילן, ווייל טאמער וואוינט ער אין איינע פון די פיר נעכט, ליל רביעי ליל חמישי ליל שישי ליל שבת, קומט נישט אויס אז דאס קינד זאל געבוירן ווערן אום שבת. ווען עס וועט יא אויסקומען אז עס זאל געבוירן ווערן שבת איז אזוי, טאמער וואוינט ער מוצאי שבת, עט עס אויסקומען אז צוויי הונדערט און דריי און זיבעציק טאג,

און כ'האב טאקע געטראפן, עונת תלמידי חכמים מליל שבת מיינט מען נישט דווקא פרייטאג צונאכטס. יעצט איז מיר אבער נאך ווייטער שווער אז לויטן קלויזענבורגער רב נאך אלעם אז ער זאגט אז מען זאל וואוינען מוצאי שבת דעמאלטס קומט אויס די צוויי הונדערט און דריי און זיבעציגסטער טאג וועט אויסקומען אדער פרייטאג צונאכטס אדער שבת בייטאג עט דאס קינד געבוירן ווערן. איז במילא איז דאס איז נאך נישט מדויק ווייל ער האט געהאלטן אז דאס מיינט נאר ליל שבת מוצאי שבת און לויט ווי איך רעכן אויס דא מיט דעי חשבונות ווי איך זאג ענק דא מיין שטיקל דבר תורה קומט אויס אז מוצאי שבת זיכער נישט. קלויזענבורגער רב האט דעמאלטס געזאגט ביים שיעור איך געדענק ווי קען מען צוגיין צו נשמת אז מ'האט זיך נישט געהעריג אפגערייניגט און מ'איז אנשטעקיג מיט שכבת זרע ווי קען מען צוגיין צו א נשמת. אבער אויף מוצאי שבת איז אויך נישט גוט, ווייל אפילו מען קען זיך צוגרייטן גוט און מען קען זיך מתקדש און מטהר זיין, עט עס דאך אויסקומען אז דאס קינד וועט געבוירן ווערן אום שבת. היוצא לנו מדברינו ביז יעצט, קומט אויס אז די בעסטע זמן פון עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, פארשטייט זיך אז דאס איז געזאגט געווארן נאר אויף די מצות עונה, אינמיטן די וואך איז אויך דא מצות עונה. און ווען מען מוז האבן איז אויך דא מצות עונה, ווען די פרוי וויל איז אויך דא מצות עונה, מען רעדט נאר אויף דעם ווארט פון עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת איז אזוי, לויט ווי קלויזנבורגער רב זאגט מיינט דאס מוצאי שבת, לויט ווי איך בין מברר פון די גמרא איז מוצאי שבת אויך נישט גוט ווייל דאס קינד עט געבוירן ווערן אום שבת און חסידים ראשונים האבן נישט משמש מטותיהם געווען, און לויט וויאזוי איך האב אויסגערעכנט די חשבונות קומט אויס אז דאס דארף זיין אדער מיטוואך נאכט אדער דאנערשטאג ביינאכט אדער פרייטאג ביינאכט. נאר פרייטאג ביינאכט וועט זיין א פראבלעם מיט זאגן נשמת מיט א גוף נקי, אדער מוצאי שבת וועט זיין א פראבלעם אז ס'וועט געבוירן ווערן דאס קינד אום שבת. דער תפארת ישראל איז מברר אז דאס וואס ס'שטייט דארטן אין די גמרא, קונם יין שאיני טועם עד שיבא הפסח, קונם בשר שאיני טועם עד שיהי' הצום, קונם שום שאיני טועם עד שתהא שבת, זאגט ער אז דער תנא וויל געבן א דוגמאות פון א זאך וואס דאס איז א חובה און א מצוה און א רשות. די ארבעה כוסות זענען א חובה, די אכילת בשר בערב יום הכיפורים איז א מצוה, און שום, צו עסן קנאבל, דאס איז א מנהג וואס עזרא האט מתקן געווען און דאס איז נאר א רשות, מלבד שאינו שווה בכל, ס'איז נישט ביי יעדן גלייך, נישט יעדער קען עסן קנאבל, אזוי זאגט ער כך נראה לי, אזוי זאגט די תפארת ישראל, וועגן דעם זאגט די גמרא דארטן די דריי זאכן, קונם די יין שאיני טועם עד שיבא פסח, קונם בשר שאיני טועם עד שיבא צום, און קונם שום שאיני טועם עד שתהיה שב. סא יעצט זאגט ער וואס איז די פשט אין וואס ער זאגט אז ס'א זאך וואס איז אינו שווה בכל איז די פשט דערפון אזוי ברענגט דער תפארת ישראל שלא הנהיגו אלא לתלמיד חכם שעונתם בליל שבת און סתם איינער וואוינט אינמיטן די וואך אויכעט דארף ער דאך נישט עסן ליל שבת די קנאבל און נאכדעם איז אבער אביסל שווער אויפן תפארת ישראל ער זאגט ס'איז נאר א מנהג, נו יעדע תקנה פון עזרא'ן איז נאר א מנהג, אבער ס'איז דאך א חובה אויף כלל ישראל, אויף דעם וועל איך שוין אפשר אמאל אן אנדערס מאל רעדן וועגן די תקנות עזרא, כ'האב שוין אמאל גערעדט אויכעט, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם צו דאס איז א מנהג וואס איז מחייב צו נישט. שוין. יעצט אינטערעסאנט, דער מאירי ברענגט צו א יש מפרשים אז.

הייסט עס אויכעט עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת. בקיצור, א גאנצע וואך הייסט עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת. זאגט ער אבער מורא'דיג, א מורא'דיגע זאך, ונראה מזה שהר"י מלוניל מפרש עונת תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת אין פירושו ליל שבת דווקא, אלא אחת מהלילות מליל רביעי עד ליל שבת. און זאגט ער, אבער נו אויב אזוי פארוואס זאג איך אז זונטאג מאנטאג און דינסטאג הייסט אויכעט צום פריעריגן שבת ליל שבת? זאגט ער, ברענגט ער צו די גמרא און מפרשים הטעם שהמשמש מטתו בשלושה לילות של מוצאי שבת אפשר לפי החשבון שתלד בשבת יבוא לידי חילול שבת והיא על פי גמרא נידה דף ל"ח עמוד א' און עמוד ב'. אזוי זאגט דארטן די מאירי. יעצט די מאירי לייגט סתם צו אז דברים אלו טפלים הם זענען א טפל ועיקר הדברים פארוואס מען זאל עס זיין דווקא ליל שבת פרייטאג צו נאכטס כמו שכתבתי שאין עיקר הכוונה באלו אלא לתורה. די וואס זיי לערנען תורה די זאלן מאכן עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת. אבער די וואס זיי לערנען נישט קיין תורה איז ליל שבת נישט קיין ענין, ס'איז צו א הייליגער טאג, מען דארף זיך געהעריג נאכדעם אפקלינען און זיך אפזייפן, און ממילא איז עס נישט אין דער ארדענונג. און ער זאגט בפירוש אז ער האט געטראפן אין נאך ספרים, ער ברענגט דארט צו אז. שנמצא תקנתא לתלמידי חכמים בלבד, ולפי הפירוש התקנה הוי דווקא לתלמידי חכמים. איר הערט דא ווערטער? נו, קלויזנבורג רב האט מיר געגעבן א ברכה איך זאל עלטער ווערן און איך זאל אלעס טרעפן. ס'איז נישט יעצט געטראפן, כ'האב שוין געטראפן אסאך יארן צוריק, כ'האב עס שוין געדרוקט אפילו אין מיין ספר עיי ש עצום החשבון. אבער וואס איך וויל ארויסברענגען פון דא איז, ווען דו האסט עונה מיט דיין ווייב און דו ביסט אנגעשמירט מיט שכבת זרע, שטייט קלאר אין שלחן ערוך אז מען טאר נישט דאווענען, און וויאזוי נעמסטו עס אראפ אויב נישט מיט זייף? דו קענסט נישט אראפ נעמען שכבת זרע וואס איז צוגעקלעבט צום גוף, נאר מיט א געהעריגע זייף און מיט ווארעם וואסער, און וועגן דעם דארף מען נעמען א שאוער פאר מען גייט אריין אין מקווה, ווייל אויב נישט לאזטו איבער דיין שכבת זרע פאר א צווייטן און ס'קלעבט אן יענעם איבעראל און פארטיג, און א מקווה דארף זיין זויבער, כ'האב ענק שוין געזאגט. בן סירא איז א כשר הוי. בן סירא איז געווען א קינד פון ירמי' הנביא, זיי האבן נישט געוואלט ער זאל קענען זאגן נביאות שלעכטס אויף אידן, זיי האבן אים אריינגעכאפט אין מקווה און זיי האבן אים ארויסגענומען זרע בידיים, זיי האבן געמיינט ער וועט מער נישט קענען זיין א נביא ווייל ער האט דאך נכשל געווען די גרעסטע עבירה, ער ואונן, האט דער אייבערשטער געמאכט אז זיין טאכטער איז געקומען דעמאלטס נאכט אין מקווה און זי האט גע. ניצט די מקווה, ס'איז אין איר אריין ירמי' הנביא'ס זרע, און ממילא איז עס נישט געווען קיין זרע לבטלה, אבער דאס איז געווען א קינד וואס איז געבוירן געווארן פון א טאטן וואס איז נעמליך דאך א ממזר, נאר וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין ביאת איסורא איז עס מותר, אויף דעם האט ר' משה פיינשטיין געבויעט דעם גאנצן היתר פון הזרעה מלאכותית. אויף דעם איז דא וואנס אפאן עי טיים באמב, און ס'איז דא די אנדערע ארגענעזעישאנס, בוני עולם'ס מחריבי, ס'איז דא א ט"ז אויף, דער ט"ז ברענגט צו אין הלכות נידה אז א פרוי למשל מען גייט געסטערייען, מען פארט ארום צו אינלאס, מעג מען שלאפן אויף א ליילעך וואס א פרעמדער מענטש איז געשלאפן, א כאטשיג ס'איז דארט נישט אנשטעקיג שכבת זרע און ס'קען זיין זי זאל שוואנגער ווערן, ס'איז נישט געווען קיין ביאת איסור, אזוי ברענגט ער ער האט געטראפן בסמ"ק ישן, אויף דעם האט ר' משה געבויעט זיין היתר. אבער צוריק קומען דא צו אונז, צו מ'וועט יא שוואנגער ווערן צו נישט, דעטס נאט די אישו, די אישו איז יענער ווערט אנקלעביג פון אלע שכבת זרע'ס, און וועגן דעם אין די גויאישע פולס איז דא א פילטער וואס ארבעט די גאנצע צייט, ביי אונז אין א מקווה ס'ארבעט א פילטער פינף זעקס זיבן שעה, ס'האט אויסגעקלינט אלעס, דער ערשטער וואס גייט אריין אינדערפרי איז אנשטעקיג מיט שכבת זרע, לאט עס איבער אין מקווה, דער צווייטער וואס גייט נאך אים ווערט ער אנשטעקיג, האסט נישט געזען אסאך מאל קומען ארויס מענטשן די בערד קלעבן, וויאזוי קען זיין די בארד קלעבט? נישט. ס'קלעבט ווייל די וואסער איז נישט סענעטערי ס'האט אין זיך שכבת זרע. עסט נישט זעהן מ'זאל ארויסקומען פון א סווימינג פול און די בארד זאל קלעבן. עניוועי, אבער לאמיר צוריק קומען דא צו די צום פריערדיגן ענין. איז במילא האסטו א פראבלעם קודם כל ווי סענעטערי די מקווה איז. נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע פראבלעם. אז דאס זענען די טעג

מוצאי שבת און זונטאג ביינאכט און מאנטאג ביינאכט איז נישט גוט מען זאל וואוינען, איז נאר גוט מען זאל וואוינען דינסטאג ביינאכט, מיטוואך ביינאכט, דאנערשטאג ביינאכט, ווייל דעמאלטס וועט נישט אויסקומען די ליידע אום שבת נישט ביי צוויי הונדערט און איין און זיבעציק טאג, נישט ביי צוויי הונדערט און צוויי און זיבעציק טאג און נישט ביי צוויי הונדערט און דריי און זיבעציק טאג. און ס'איז אויכעט גוט מ'זאל וואוינען ליל שבת קודש, ווייל דעמאלטס וועט אויך נישט אויסקומען די ליידע אום שבת, אבער דא האסטו א פראבלעם, וויאזוי קלינ'סטו דיך אפ שבת אינדערפרי צום דאווענען? סאו טוזדעי נייט, ווענסדעי נייט און טורסדעי נייט זענען די בעסט. יעצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן אפאר קלייניקייטן צו דעם, אז ס'ווערט שוין געברענגט אז היינט איז נישטא קיין דין תלמיד חכם, און מ'דארף מינימום צוויי מאל א וואך, און דאס איז בעיסיקלי נאר א קורצע צייט ווייל ס'איז דינסטאג ביינאכט מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג ביינאכט, פרייטאג צונאכטס האסט דאך א פראבלעם מיט זאגן נשמת. עניוועי, יעדער זאל זיך מסדר זיין לויט וויאזוי זיין מזג הנפש איז. ס'איז געווען, דער חזון איש האט אמאל געוואוינט אין א געגנט אין די ליטע, און דארט איז געווען א רב זייער אן ערליכער, האט זיך אויפגעשטעלט אמאל שבת אינדערפרי ביים דאווענען, האט אויסגעקלאפט, רבותי, זנות איז אסור מן התורה, און דאס וואס ער האט אויסגערופן אז זיינע צוויי טעכטער גייען ארום און זיי זנה'ן א גאנצן פרייטאג צונאכטס, זאל מען וויסן זיי טוען שלא כדין, ווייל ליידער האב איך נישט קיין געלט און זיי טוען עס ווייל זיי זענען ארעם, איך האב נעבעך נישט זיי צו געבן צו עסן. דער חזון איש האט מפליא געווען ווי א גדול בישראל זיך געטרויט אויסצוזאגן דעם אמת און נעמען דעם שולד אויף זיך און אויסזאגן אז זיינע קינדער טוען אזא מין זאך. דער חזון איש האט עס מפליא געווען איז למעשה זאלט איר וויסן אין ירושלים אין מאה שערים איז אויכעט עונת תלמיד חכם מליל שבת לליל שבת, סאך בחורים וועלן אייך פארציילן ס'איז דא תולדות אהרן מיידלעך וואס זאגן קום לאמיר ארויסגיין, און דער בחור זאגט ס'איז פרייטאג צו נאכטס ביסט משוגע ווי האב איך געלט יעצט, ס'איז גארנישט איך גיב דיר אויף בארג, ס'איז אויכעט א מאריך אף וגבי דיליה, שפעטער וועלן זיי עס איינמאנען. איך ווייס איך האב געהאט צו טון ווען איך האב חתונה געהאט אפאר יאר נאך די חתונה איך האב געהאט עפעס א ישיבה פאר חתנים איז צוגעקומען צו מיר איינער אויכעט א תולדות אהרן אינגערמאן ער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן אז איך זינדיג זאג איך אים איך זינדיג אויכעט, סא דזשוין די קלאב, וואס איז די פראבלעם? סקומט ראש השנה מ'עט תשובה טון. זאגט ער ר' מנחם איך רעד צו אייך ערנסט איר מאכט לצנות, איך גיי ארום מיט שיקסעס אין מאנהעטן, פרעג איך אים וואס האסטו נישט קיין ווייב? זאגט ער מיין שווער האט געלערנט מיט מיין טאכטער הלכות קדושה און האט איר געזאגט אז צו וואוינען מיט מאן אינדערוואכן איז אזוי ווי צו וואוינען מיט א שניר.

קוק מיר אין די אויגן, זאגט זי דו זעסט ווי הונגעריג איך בין, זאג איך נו וואס איז דער פראבלעם, זאגט זי מיין טאטע האט מיר געזאגט מ'האט געלערנט מיט מיר הלכות צניעות און קדושה ער האט געזאגט מען טאר נישט וואוינען נאר משבת לשבת, אבער איך זאג פאר דעם ווייבל איך וויל דיר זאגן דיין טאטע לעבט נישט, איך קען דאך דיר נישט מברר זיין אבער דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט, וואס דיין טאטע האט געמיינט איז. אז אפילו דו וואוינסט מוצאי שבת, זונטאג נאכט, מאנטאג נאכט, דינסטאג נאכט, מיטוואך נאכט, דאנערשטאג ביינאכט, און דו האסט געוואוינט יעדע נאכט, פרייטאג צונאכטס איז א מצוה בפני עצמו, און דאס האט דיין טאטע געמיינט. האט זי אנגעהויבן צו וויינען, דו מיינסט ערנסט? זאג איך אים, זיכער אזוי. פרעגט ער, איר ווייסט זיכער? זאג איך אים, דאס איז די הלכה. קיצור ס'האט מיר אזוי באדאנקט אז איר האט נישט קיין השגה, און נאכדעם ברוך השם זיי האבן ביידע געלעבט און זיך געעלטערט אין פריידן, דער אינגערמאן טרערט מיך אינגאנצן מיט אפאר יאר, כ'מיין ער איז אונטער פון מיר מיט אפאר, ער האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, און ביז צום היינטיגן טאג קען ער מיר נישט גענוג מכיר טובה זיין אז כ'האב אים געראטעוועט, אים, מיט ווייב, מיטן גאנצן מערידזש, מיט אלע קינדערלעך, מיטן נחת, מיט אלעם. סאו, וואס איך וויל זאגן איז אז דער עולם זאל נישט שלעכט פארשטיין אז ס'איז נאר איינמאל א וואך, ס'איז נאר מליל שבת לליל שבת, דאס איז שוין נישט דא היינט, א דין תלמיד חכם איז שוין נישט דא היינט, און חוץ צו דעם אז די מענטש זעט די יצר הרע זיך מתגבר זאגט דער מחבר אז מען דארף אויכעט עס טוהן, איז במילא דאס איז נאר געווען אביסל מסביר זיין אז פרייטאג צונאכטס דו ביסט נישט דער תלמיד חכם פון די חז"ל און דו וואוינסט אינמיטן די וואך אויכעט, פרייטאג צונאכטס איז זייער נישט אויסגעהאלטן אז דו זאלסט. וואוינען מיט די פרוי, און דאס איז מוצאי שבת אויך נישט, כאטש די קלויזנבורגער רב זאגט אז דאס מיינט מוצאי שבת איז נישט מוצאי שבת, ווייל דעמאלטס האסטו א פראבלעם פון חסידים הראשונים ס'זאל נישט געבוירן ווערן דאס קינד אום שבת, איז מוז זיין אז מען רעדט פון די אנדערע דריי טעג, מען רעדט פון דינסטאג נאכט, מיטוואך נאכט און דאנערשטאג ביינאכט. שוין, יעצט וועט איר פארשטיין וועגן די מקוואות וואס דאס איז, און אז ס'איז אנגעשטינקען מיט שכבת זרע, שטעל דיר פאר הונדערט מענטשן קומען, יעדער ווארעמט זיך אן און די שכבת זרע רינט אריין אין וואסער אריין, שטעל דיר פאר אין וואסארא טינופות דו וואקסט אריין. יעצט מ'וואשט זיך אויך אפ דעם אות ברית קודש אזוי שיין אין די מקווה, און ס'דא הלכה אז טאמער מ'האט משמש געווען און ס'ארויסגעקומען שכבת זרע איז. מוז מען קודם מטיל זיין מי רגליים ווייל אין דעם פייפ פון די זרע און פונעם גיד דארטן איז סטאק נאך זרע מוז אלעס ארויסקומען אזא הלכה איז דא און שטעל דיר פאר טאמער איינער האט געוואוינט מיט די פרוי ס'איז שוין געווען פארטאגס אזוי און נאכדעם איז ער געלאפן שנעל אין מקווה פאר ער האט געמאכט הטלת מי רגליים קטנ'ט ער אריין אין די מקווה אלעס וואס איז איבערגעבליבן אין גיד ס'איז יענע חזר'יק. שוין, יעצט לאמיר צוריקקומען דא. סאו, מען דארף וויסן וויפיל סקווער פיט א מקווה האט, און וויפיל מענטשן קענען זיך טובל'ען אין א סקווער פוט. ווייל ס'איז נישט וואס ער מוז שטיין, ס'איז וואס ער מוז זיך צו צעלייגן און צו צושפרייטן. סאו, עט די ענד אוו די דעי, דאס איז די אמת'ע פיגור וויפיל מענטשן מעגן גיין אין א מקווה. יעצט. וואס איך וויל צוקומען איז איז אזוי אז מען האט דא די מאשינען וואס די מאשינען ציילן וויפיל מענטשען ס'גייען אריין איך מיין זיי קענען דאך ציילן לאמיר זאגן ס'איז אנגעפילט נאך צוואַנציק צו נאך דרײַסיק מענטשען דארף עס מער נישט לאזן אריין גיין מענטשען ביז ס'קומען נישט ארויס מענטשען און דאס איז וואס איך וויל ארויס ברענגען זייער שטארק מען טאר נישט סתם אזוי אריין לאזן מענטשען דזשאסט לייק דעט. ס'מוז האבן א חשבון וויפיל מענטשן ס'מעג אריינלאזן, ווייל טאמער נישט איז די מקווה ממש די שמוציגסטע פלאץ וואס ס'איז דא, און אידן האבן זוכה געווען דערין, טאקע וועגן דעם ווייל אונז זאגן מיר אתה בחרתנו מכל העמים. יעצט איך וויל זאגן נאכאמאל, כ'בין געווען אמאל ערגעץ, כ'מיין אין אריזאנע, כ'האב מיך אפגעשטעלט אין א רעסט עריע ווייל כ'האב געדארפט גיין אין בית הכסא, האב איך געזען אז די בית הכסא האט א האלבע טיר, מחציו ולמטה גייט עס ביז כמעט אראפ צו די פלאר און אויבן די העלפט איז ווי מען זאגט אפגעשניטן, כ'האב איך האב פיקטשערס דערפון אויך, וואס דאס איז איז אז פון אינדרויסן אז דו זיצט אין בית הכסא קען מען נישט אריינקוקן מען זעהט דיך נישט אבער אז דו שטעלסט דיך אויף איז ביסטו צוגעדעקט ביז האלב פון דיין גוף און די אנדערע העלפט ווילן זיי זעהן צו דארטן איז דא נאר איין מענטש צו צוויי מענטשן, איך האלט אז דאס איז די צניעות'דיגסטע בית הכסא וואס איז דא. און איך האלט אז אלע מקוואות דארפן דאס מאכן און אלע ישיבות דארפן דאס מאכן, ווייל טאמער נישט כאפן זיך אריין אין בית הכסא אזאלעכע שדים מיט רוחות מיט לילין און זענען מכשיל קינדער און אפילו בחורים, ווי שטילער די מקווה איז אלס א גרעסערע חורבן איז די מקווה ווייל. ס'ווערט שטילער, נאך ווייניגער מענטשען זענען דארט, נאך ווייניגער מענטשען זענען דארט, ממש ס'איז א חורבן. ס'האט מיר יעצט דערציילט איינער, ער איז א סערעט'ער וויזשניצער תלמיד, זאגט ער מיר אז ער איז געגאנגען אין בני ברק אין די מקווה דארט, ער האט מיר געזאגט אין וועלכע, איך ווייס נישט פונקטליך היינט, דאס איז מ'רעדט דא פון דרייסיג פערציג יאר צוריק, ער האט נישט געוויסט, א אינעסענט יונגעל געגאנגען אין בית הכסא, געקומען איינער האט אים אריינגעשטופט אזוי אין אחור, אונזער הייליגע רבי להבדל האט דערציילט אז ער איז געווען אין בעלז און אין סיגעט האט מען דאך אנגעהויבן מיט עד הנה האט מען אים אזאלעכע זעצעס געגעבן, דער בעלזער רב ר' ישכר דוב האט אים מכבד געווען צו דאווענען האט אים אזאלעכע זעצעס געגעבן אז דער רבי פלעגט זאגן עד הנה פיל איך נאך דעם עד הנה איז להבדל בין טומאה לטהרה די זעלבע דא אויכעט. דער אינגערמאן, ער איז שוין נישט קיין אינגערמאן, ער איז מיין עלטער, אפשר צוויי דריי יאר יונגער, האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, זאגט ער, הרב נחום, עד הנה פיל איך ווי יענער האט מיר אריינגעשטופט אינעם אונטן, מ'דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די זאכן, מ'טאר נישט לאזן א קינד גיין אין מקווה, איך וויל ענק אויסלערנען הלכות מקוואות, א יונגל ביז צו די בר מצוה טאר נישט גיין אין קיין מקווה אזוי ווי צו עסן א חזיר. פון די בר מצוה און העכער ווענדט זיך, איז ער א נארמאלער מענטש אזוי ווי איך און ער טראכט געהעריג טאר ער דאמטס אויך נישט גיין אין מקווה? איז ער א משוגענער אדער איז ער נעבעך משועבד צו וואס אלע קינדערלעך אין חדר טוען איז נאך די בר מצוה מיט השגחה אדער מיטן מלמד אדער מיטן טאטן מעג ער גיין אין מקווה ס'איז נישט גוט ווייל ער וועט זעהן הסתכלות אסורות אפילו קיינער האט אים נישט טאטשט יעצט איך האלט א אינגערמאן דארף אויך נישט גיין אין מקווה קודם ווייל די תאווה ברענט נאך אין אים און ער קוקט ווי מען טאר נישט און צווייטענס ס'דא מענטשען וואס זיי ווייסען נישט אז דו ביסט שוין א אינגערמאן און מען אטאקירט יונגעלייט אויך אין מקווה און הוי אומר דאס בעסטע צייט צו גיין אין מקווה איז ווען א איד ווערט שוין אלט ביי די זיבעציג און ער איז שוין עוסק אין קבלה און אין הויכע ענינים, און ער קוקט שוין נישט אויף ערוות, און ס'איז אויכעט א מקווה ווי ס'גייט נאר איינער צוויי אליינס, וועט ער נישט נאכלויפן נאך א בחור, טאמער ער פילט זיך ער איז שוין ביי דעם אז ער האט שוין נישט קיין תאווה נאכצולויפן א בחור און א יונגל און נישט קוקן ווי מ'טאר נישט, דא דעמאלטס איז געמאכט געווארן א מקווה פאר אים, אדער אין אזא מקווה ווי איך גיי, איך בין דארט אליינס, פונעם אריינגיין אין צימער, דאס אויסטון, דאס אפזייפן, דאס. טובל'ען און צוריק דאס ארויסקומען דאס אנטוהן ביז ארויס פון צימער איז קיינער נישט דא אזוי ווי אין א פרויען מקווה. יעצט צו לאזען גיין מענער אין א פרויען מקווה איז אויכעט נישט גוט, ווען איך פלעג מאכען מקווה'ס אין רוסלאנד פלעג איך זיי אנזאגען מ'זאל נישט לאזען קיין מענער גיין ווייל די פרוי ווייסט אויכעט פונקטליך די גאנצע דרשה וואס כ'האב יעצט גערעדט מיט שכבת זרע מיט די גאנצען פורים שפיל ווייסט זי זייער גוט און זי ווייסט אויכעט אז זיי לאזען איבער די באמאכטע און באפיפיטע אונטערהויזן אין די מקווה און זיי עקלען זיך נאך דעם. כ'פלעג זיך אויסנעמען איבעראל וואו כ'געמאכט א מקווה, קיין מענער טארן עס נישט נוצן אפילו די רב אויך נישט, און ס'איז נישט צניעות'דיג און ס'איז נישט היגיעניש. שוין, סאו דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, אז מ'זאל מאכן זיכער מ'זאל אויסרעכענען וויפיל מענטשן ס'קענען אריינגיין אין די מקווה געטובל'טערהייט, און עס קענען אריינגיין פינף, זאל מען נישט אריינלאזן מער ווי פינף מיטאמאל ביז איינער קומט נישט ארויס. דאס וועט אויך מאכן אז מענטשן זאלן נישט פעניען אין די מקווה, ווייל א מענטש וועט נישט קענען זיך אריינזעצן אין די מקווה און פעניען, ווייל יעדער ווארט דאך אויף אים, און ער וועט נישט קענען אריינגיין אין בית כסא ווארטן צו כאפן א קינד אויך נישט, ווייל יעדער ווארט דאך ער זאל ארויסגיין. יעצט, אין הלכות נשיאת כפיים אין אורח חיים סימן ק כ ח אין סעיף מ ד, ברענגט די רמ א נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפיים אלא ביום טוב, מען טוט נישט דוכענען נאר אין יום טוב, פארוואס? משום שאז שרויים בשמחת יום טוב, מען רוהט דאך מיט שמחת יום טוב, און וטוב לב הוא יבורך, איינער וואס איז א גוטהארציגער מענטש דער בענטשט, דאס הייסט אזוי, סיי דער כהן האט דעמאלטס א גוטע הארץ, און סיי. כלל ישראל, מה שאין כן בשאר ימים, אנדערע טעג, אפילו בשבתות השנה, אפילו שבת, וויבאלד שטרודים בהרהורים, מען איז דאך טרוד בהרהורים על מחייתם, ווייל מען דארף דאך האבן צו עסן, ועל ביטול מלאכתם, און מען קען דאך נישט ארבעטן אום שבת, איז כאטשיג מען טוט עס ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער ס'ברענגט נישט צופיל א גרויסע שמחה ווייל מ'איז טרוד. אזוי איז סתם דער פשט. קומט אבער דער משנה ברורה אין סעיף קטן קוף סמך זיין און ער זאגט ועל ביטול מלאכתם, הלשון מגומגם, ס'איז אביסל א מגומגם'דיגער לשון, וחס ושלום ישראל קדושים יצטערו בשבת על ביטול מלאכתם ביום הקדוש, חס ושלום נישט דא אזא זאך, והנכון שצריך לומר ובשביל ביטול מלאכתם, וקאי טעם זה על הא דלעיל שאין נושאים כפיים בשאר ימים אז וועגן דעם טוט מען נישט. מאכן נשיאת כפיים אין א וואכן טאג וועגן ביטול מלאכה אבער נישט וועגן שבת קודש, אזוי זאגט דער משנה ברורה. זאגט ער וכן בהדיא בדרכי משה, אין דרכי משה שטייט אויך אזוי שכתב הטעם לפי שטרודין בהרהורים, אפילו דאס וואס שטייט טרודין בהרהורים מיינט מען זענען טרוד א גאנצע וואך, ער זאגט על הא דאין נושאים כפיים בשבת וימות החול כתב הטעם משום ביטול מלאכה. נישט חלילה אז אידישע קינדער זענען זיך מצער אז מ'קען נישט חלילה ארבעטן אום שבת, למעשה אונז געפינען מיר ביים ווען מ'ליינט ביי די תורה איז אויכעט אזוי אז מ'געט א דעק צו די ספר תורה כדי מ'זאל נישט מאכן א ברכה עובר לעשייתן, און די וואכן וועגן ביטול מלאכה קען מען עס לאזן אויפגעדעקט דארף מען עס נישט צודעקן, ס'הייסט די חזל האבן זיך גערעכנט מיט אלע זאכן, אפילו מיט די פראסטן המון עם, אז יעדער זאל זיין ווי מען זאגט זאל זיין תורת השם תמימה משיבת נפש. סא יעצט זאגט דער רמ"א ויום הכיפורים נושאים בו כפיים כמו ביום טוב, און ער זאגט ויש נושאים בו כפיים בנעילה ויש אפילו בשחרית. אבער על כל פנים ביי יום כיפור טוט מען אויכעט מאכן נשיאות כפיים. יעצט אין הלכות יום כיפורים ווערט געברענגט אז מען מאכט יום כיפור וועגן דעם כאטשיג ס'שטייט דאך טוב עין הוא יבורך, נאר אזוי ווי דער אייבישטער מוחל עבירות הייסט עס א טוב עין. למעשה צו ראש השנה דוכנ'ט מען צו נישט, אין שולחן ערוך ווערט נישט געברענגט אז יא, אבער למעשה אין יעדן מחזור און יעדעס יונגעלע וועט ענק זאגן אז ראש השנה דוכנ'ט מען יא. פארוואס?

מצרים און אין ארץ ישראל, האט ער איינגעפירט מען זאל איבעראל דיכען, און שפעטער ווען ס'איז נתגלה קלונו געווארן איז דער מהר"י ששפורט איז אזוי שטארק ארויס אז אפילו דעם מנהג וואס ער האט איינגעפירט אז מען זאל דיכען אין חוץ לארץ כאטשיג ס'איז א גוטער מנהג זאל מען נישט האלטן דעם מנהג, יעצט דער ענין פון דיכענען איז כאטשיג דער כהן בענטשט, אבער ס'שטייט ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, כביכול דער אייבישטער קומט אראפ אין א שול ווי די כהנים דיכענען און דער אייבישטער דיכענט, איז למעשה איז דאס זייער א הייליגע זאך, אבער אזוי ווי אזא רשע האט עס איינגעפירט האט מען עס מבטל געווען איבעראל יעצט. אנדערע אחרונים האלטן אז נאר צו דיכענען יום טוב דאס איז א מנהג גרוע, ס'איז געווען מנהגים ווי מ'האט געדיכענט יעדן טאג יעצט,

יעצט, ס'איז דא א מגן אברהם אין סעיף קטן עיין זאגט ער אז ס'איז דא א מנהג בקצת מקומות אז ווען ס'געפאלט זיך שבת און יום טוב איז מאכט מען נישט קיין ברכת כהנים פארוואס ווייל ס'איז נישט דא קיין נשיאת כפיים שבת וואס ס'געפאלט זיך אין יום טוב זאגט ער ולא ידעתי טעם לדבר כ'ווייס נישט קיין טעם זאגט ער ואפשר ווייל מ'זאגט רבונו של עולם און מ'טאר נישט זאגן קיין תחינות. ברענגט ער צו אז ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, ווייל אדרבה אז ס'איז זייער גוט אז מ'איז מתפלל אויפן חלום, אונז ווייס מיר אפילו שבת פאסט מען אויף א חלום. סא נאכדעם זאגט ער, דער מגן אברהם, אז קען זיין דער טעם דערפון איז אבער וויבאלד אז די כהנים זיך נוהג זיך צו טובל'ען צו נשיאת כפיים, און ס'איז דאך שווער צו טובל'ען יעדן טאג, במילא האט מען עס מבטל געווען נאר אויף יום טוב. קומט אויס אז ווען ס'געפאלט זיך יום טוב אום שבת זאל מען אויך נישט מאכן נשיאת כפיים, פארוואס ווייל דער כהן מוז דאך מקיים זיין די עונה האמורה בתורה, און ממילא האט מען נישט געוואלט ער זאל זיך דארפן גיין טובל'ען שבת יום טוב אינדערפרי. שוין. ס'איז א מורא'דיגער אינטערסאנטער מגן אברהם, ווייל דאס פשט איז אזוי, ער איז מקיים די מצוות עונה, צו טבילה דארף ער נישט גיין ווייל מ'האט נישט געוואלט ער זאל גיין שבת יום טוב, אבער וואס טוט זיך מיט דאווענען אלס א בעל קרי? דאס. איז א שווערע מגן אברהם וואס אויף דעם שטעלן זיך שוין זייער אסאך. יעצט דער אגודה שרייבט אויך אזוי אין סימן תרי"ג סעיף א' דאס איז דארטן ווי מען רעדט פון טובל'ן זיך ראש השנה זאגט דער מגן אברהם ונראה לי דמטעם זה נהגו הכהנים שלא ליזקק לנשותיהם בליל יום טוב

זאל אויכעט נישט מאכן נשיאת כפיים לויט דעם. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אין פריעריגן שיעור אמאל אז ס'איז געווען די צדוקים האבן געהאלטן אז ואסף איש טהור אז ער מוז זיין טהור און מ'האט מטמא געווען דעם כהן השורף את הפרה כדי מ'זאל נישט, להוציא מליבן של צדוקים, אז טבולי יום, די וואס זיי האבן זיך געטובל'ט בייטאג, זיי זענען געווען טמא און זיי האבן זיך געטובל'ט, זיי זענען נישט כשר צו מאכן דעם קרבן, פון וועלכן קרבן רעדט מען דארט? פון די פרה אדומה. דארט רעדט מען פון די פרה אדומה וואס איז מטהר כלל ישראל. דאס האט געמוזט זיין דווקא. ואסף איש טהור אז מ'האט אים מטמא געווען און ער איז געווען א טבול יום און דא אין די נשיאת כפיים איז אזוי הארב אז מען האט אפילו נישט געוואלט אז טאמער ער איז געווען א טבול יום זאל ער מאכן נשיאת כפיים ס'איז מוראדיג ועוד זאגט דער מגן אברהם דלא נהגו לטבול ביום טוב מען איז זיך דאך נישט נוהג צו טובל'ן יום טוב כמו שכתוב סימן שכ"ו סעיף ז. זאגט ווייטער מגן אברהם אבל קצת נוהגים שאין נזקקים לנשותיהם ואין טובלין זאגט ער אבער ולא יאות עבדין זיי טוען נישט גוט ונראה לי זאגט דער מגן אברהם דאם הוא ליל טבילה ישמש ויטבול שחרית ועיין מה שכתוב סימן תקפ"א סעיף ד' שטייט דארט אויך אזוי אז אפילו ראש השנה אז ס'געפאלט זיך ליל טבילה זאל מען זיך יא טובל'ען און מ'זאל זיך טובל'ען שחרית. יעצט פארוואס איז אזוי הארב דער ענין פון נשיאות כפיים וויל איך ענק זאגן, אונז זעמיר דאך היינט נישט באקאנט אין די אלע זאכן, אבער אין די צייט פון בית המקדש האט מען דאך ארויסגעזאגט דעם שם המפורש, יעצט ווען מען זינגט ביי נשיאות כפיים זינגט מען אזוי שיין, יעדער זינגט לויט וויאזוי ער זינגט, אבער למעשה אין די גמרא מסכת קידושין ווערט געברענגט אז זיי האבן ארויסגעזאגט דעם שם המפורש, און ממילא האט מען געמוזט זיין בטהרה, ארויסצוזאגן דעם שם המפורש מוז מען זיין בטהרה, איז היינט אז מען מאכט עס נאך. אזוי ווי די כהנים האבן עס דעמאלטס געטון, איז דארף מען זיין די גרעסטע סארט טהרה וואס איז דא, ווייל דו רעדסט פון ארויסזאגן דעם שם המפורש. יעצט די טורי זהב ברענגט אויך צו אז ס'איז דא כהנים וואס איז זיך נוהג פורש צו זיין אין יום טוב פון די ווייבער ווייל זיי ניט קענען דוכענען, זאגט ער ושיבוש הוא בעיני דאם חוששים לטומאת קרי ולהחמיר על עצמם הוי להם לטבול קודם. ס'איז איין זאך, און צווייטנס ווי ס'איז דא בארץ ישראל ובכל מלכות מצרים נשיאות כפיים כל ימות השנה. אין ארץ ישראל און אין מצרים מאכט מען א גאנץ יאר נשיאות כפיים וכי יפרשו לעולם מנש מנשותיהם מ'זאל זיך אייביג דארפן פורש זיין זאל מען קיינמאל נישט קענען וואוינען מיט די פרוי על כן נראה שאין טעם להם ס'איז נישט דא קיין טעם וכל שכן אם מזדמן טבילת מצוה שאין לבטל המצוה בשביל זה שאין לו יסוד ועיקר אזוי ווי דער טורי זהב הייבט אן ווייל אין די גמרא שלא הוזכר בגמרא טבילה לנשיאות כפיים. שוין, האמער דא א טורי זהב מיט א מגן אברהם אז מען זאל יא גיין אין מקווה, און ער ברענגט צו אין סימן שכ"ו וואס דארט שטייט קלאר אין סעיף ז' אז טבילת מצוה מעג מען אפילו אום שבת און אין יום טוב. איצט וואס שטייט אין סימן תקפ"א וואס די מגן אברהם צייכענט צו, שטייט דא אזוי אז מכבסים, מען טוט זיך וואשן, און מסתפרים, מען שערט זיך ערב ראש השנה. ויש נוהגין לטבול בערב ראש השנה משום קרי, ווערט צוגעברענגט וועגן תשובה אויכעט. יעצט זאגט דא דער מגן אברהם, דאס איז סעיף קטן ט"ו, ולא ישמש מטתו בליל ראש השנה, אך אם הוא ליל טבילה חייב לקיים עונתה ויחזור ויטבול בשחרית, ער ברענגט עס צו פון של"ה הקדוש, משנה ברורה ברענגט אז טאמער איז ער א בעל תאווה און ער זעט ער קען זיך נישט צוריקהאלטן צוויי טעג, זאל ער עס טון ראש השנה ביינאכט אויכעט. כנסת הגדולה כתב לא ישמש מטתו בשני לילות אלא אם כן היתה טבילת מצוה שלא היה יכולה לטבול קודם לכן ואז מותר ויחזור ויטבול בשחרית. על כל פנים, ס'איז דא א היתר אז מ'זאל זיך טובל'ען. יעצט וואס שטייט אין סימן שכ"ו סעיף ז' וואס דער מגן אברהם ברענגט דא צו, איז דאס א טעות ס'איז נישט סעיף ז'. נאר ס'איז סעיף ח', סעיף ח' איז אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת, מ'מעג זיך טובל'ען פון זיין טומאה אום שבת. יעצט, אין מגן אברהם אין סעיף קטן ח' אין סימן שכ"ו, ברענגט ער צו א מהריל אז ס'איז זייער גוט וואס די פרויען זענען זיך נוהג מ'טובל'ט זיך נישט נאר שבת ווען ס'איז א טבילה בזמנו, ווייל אפילו בצונן האט מען אויך גע'אסר'ט, און ס'איז שייך וועגן סחיטה, און טאמער טובל'ט מען זיך.

אז ס'זעהט אויס אזוי ווי מתקן מנא, אזוי ווי מתקן, ווייל יעדער ווייסט אז מ'טובל'ט זיך, טובל'ט מען זיך אלס תיקון מנא. אז לאידך גיסא איז דא וואס זיי האלטן אז אין סימן שכ"ג אז לגבי טבילת כלים אז מ'מעג טובל'ען א כלי, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'מעג טובל'ען א כלי וואס איז טמא געווארן פון א ולד הטומאה וויבאלד ס'איז נאר א דרבנן, איז ממילא מעג מען עס טובל'ען אום שבת און ס'זעהט נישט אויס אזוי ווי מ'איז מתקן. איז למעשה וויאזוי ס'זאל נישט זיין, איז דא אן ערנסטע מחלוקת צו מען מעג זיך טובל'ען אום שבת צו נישט. ביי אונז האט מען אנגענומען, אזוי ווי אונז גייען מיר לשם תוספת קדושה, האט מען אנגענומען אז מען גייט זיך טובל'ען אפילו אום שבת. יעצט, איינע פון די זאכן, פון די פראבלעמען וואס דער מהריל ברענגט אין דעם מגן אברהם, איז וועגן דעם, ווייל סחיטה בשערות. איז דאס איז וואס איך וויל יעצט צוקומען. ביי אונז האט מען אנגעהויבן אזוי, מען מעג זיך טובל'ען, פון דעם איז אריינגעקומען אז מען מעג זיך שוין טובל'ען אין ווארעם וואסער אויכעט, און פון דעם איז ארויסגעקומען אז מען מעג זיצן און פעניען און רעדן אביסל פאליטיקס אין די מקווה אויכעט, מ'רעדט שבת, און פון דעם איז ארויסגעקומען אז מען קען זיך שוין גוט ארומוואשן אין די מקווה מיטן ווארעמען וואסער אויכעט. סא בקיצור מען ווייקט זיך צוואַנציק מינוט, מען איז שוין ריי ג ג כמעט ווי רייף אז מען זאל קענען זאלצן די מענטש, ווייל נאך א האלבע שעה מעג מען שוין זאלצן, און מען וואשט זיך ארום פון אלע זייטן, פון דעם אות ברית קודש, אונטן מיטן אחור, מיט אלעם וואשט מען זיך שוין אויס אין די מקווה, און נאכדעם איז מען נאך א חסידישער יונגערמאן אויכעט, און מען האט איבערגעלאזט. די גרעסטע זוהמא אין די מקווה, און דער נעקסטער מענטש וואס גייט אריין, ער דארף דאס ווי מען זאגט אויפפיקן, ס'קלעבט אן אין אים. דער אמת איז אז מ'וועט קוקן ווי מ'איז מדקדק במצות, כ'בין געווען אין ארץ ישראל און כ'האב געמאכט אויך די מקווה'ס אין אומאן, עס איז געווען, כ'האב געהאט פֿיר הייסע מקווה'ס, ס'הייסט לאולעך און הייס, און איין קאלטע, קיינער איז נישט געגאנגען נאר אין די קאלטע מקווה. כ'בין ממש נתפעל געווארן. אין ארץ ישראל אז דו גייסט אריין אין א מקווה וואס מ'טובל'ט זיך דערין שבת, איז עס כמעט האלב קאלט האלב ווארעם, ס'איז אפילו נישט פושרין, ס'איז אביסל ווי פושרין. ביי אונז מעג מען דאך אלעס, כ'מיין ס'איז נישטא ווער ס'זאל זאגן גארנישט, גיי זאג עפעס. און דאס ווען ער וואשט זיך אפ מיט פושרין וואסער וואלט נישט געווען אזוי געפערליך, און אז ער ווייקט זיך דארטן צוויי דריי מינוט זאל ווערן די גאנצע זערא זאל ווערן ווי מ'זאגט. ט, אז ס'זאל אראפגיין פונעם גוף איז אויך נישט געפערליך, ס'איז נאר נישט איידל ווייל אן אנדערער גייט עס אויפפיקן, אבער איך רעד אלץ הלכה'דיג איז עס נישט די עק וועלט, און יעדער מענטש האט דאך האר אויפן גוף אויך, איז וועגן סחיטה בשערות, מען רייבט עס אראפ, מען וואשט עס אראפ, ס'איז גוט, אונז זעמער אין דער ארדענונג. מען האט אפילו מתיר געווען אז א כהן זאל מעגן, אלץ א בעל קרי וואס ער האט געוואוינט מיט זיין פרוי, זאל ער מעגן דוכנ'ען, פארוואס? ווייל מען האט נישט געוואלט ער זאל דארפן גיין אין מקווה. יעצט היוצא לנו מדברינו, רעכנטס ענק אז טאמער וועט עטס דארפן גיין אין מקווה און ס'וועט נישט זיין קיין זייף, ס'וועט זיין שבת אדער יום טוב, טוט עטס אפ'הרג'ענען כלל ישראל, רעכנטס ענק מיט דעם, אדער זאל מען אויסגעפינען צו ס'איז דא אזא מין זייף וואס מיט קאלט וואסער קען אראפגיין די אלע שכבת זרע און אלע שמוץ וואס איז צוגעקלעבט צום מענטש, און ער זאל נעמען א שאוער אין בית הטבילה מיט קאלט וואסער. קאלט, און אפילו מיט קאלט וואסער איז אויך נישט אזוי גלאטיג אזוי ווי איך האב ענק שוין פריער געזאגט, סאו ס'איז שווער צו זאגן אז דאס האט מען געמיינט אז עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, און נאכדעם זאלט עטס מאכן זיכער אז ווען עטס גייטס אין א וואכנטאג אין מקווה זאלט עטס חלילה נישט אריינגיין אין די מקווה אנעדעם וואס מ'זאל זיך זייער זייער גוט אויסזייפן, און נאר דעמאלטס. ווען דו ביסט זויבער קענסטו גיין אין מקווה. אזוי ווי א פרוי וואס זי גייט אין מקווה, זי גייט נאכדעם וואס זי האט זיך גוט אפגעבאדן, זי האט געמאכט חפיפה, זי האט אלעס געמאכט, און פארטיג. און אז דו שעמסט דיך עס צו טון אין מקווה, קענסטו מאכן ביי דיר אינדערהיים א שאוער, א קאלטן, אויב דו וועסט טרעפן א רב וואס וועט זאגן אז ס'דא אזא מין זייף וואס מ'מעג נוצן, און ער וועט אויך פסק'ענען אז די אלע אנדערע שאלות פון סחיטה בשערות, די אלע זאכן איז נישט קיין פראבלעם. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אז אונז ווייס מיר אז ס'איז א מצוה, ליל שבת איז עונת תלמידי חכמים, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קומען צו אין די פופציגער און די זעכציגער יאר, און זיי האבן שוין נישט קיין כח גברא, זיי האבן שוין נישט קיין קישוי אבר, איז דא אזא מעדיקעישאן וואס מ'מאכט און דאס הייסט ווייעגרע, מאכט מ'זאל האבן א קישוי אבר, איז. די שאלה איז יעצט, אזוי ווי מען טאר דאך נישט נעמען קיין מעדעצין שבת, צי הייסט ווייעגרא א מעדעצין וואס מען טאר נישט נעמען שבת, און ממילא קען מען נישט מדקדק זיין אויף די עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, צי ניין אז וויבאלד ס'איז א מצוות עונה מעג מען עס יא נעמען, ווייל סוף כל סוף תוס' זאגט אין ביצה שמא יתקן כלי שיר איז היינט נישט שייך ווייל קיינער קען עס נישט, איז במילא האב איך נישט מורא שמא יתקן כלי שיר. די זעלבע איז דא אסאך אחרונים וואס זיי נוצן דאס אויף מעדיקעישאן. היינט קען קיינער נישט קיין שחיקת סממנים, און במילא איז נישט אזוי געפערליך מעדיקעישן אום שבת. אנדערע זאגן ניין דאס איז נאר ביי מאכל בריאים אזוי ווי ווייטעמינס איז. די שאלה איז וואס וואס ווייעגרא הייסט. יעצט, ס'דא א ספר נשמת שבת וואס האט ארויסגעגעבן איינע פון די גרויסע קנאים פון אונזער דור היינט, ער הייסט הרב ישראל דוד הארפענעס, ער איז פון די קנאים ווייל ער האט ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר אויכעט, נישט נאר ער געט ארויס נשמת שבת, נאר ער האט ארויסגענומען נשמת נחום אויכעט, מיך ארויסגעגעבן פון אלע שילן. ער האט א תשובה אינעם פיפטן חלק. און ער זאגט דארטן אז ער האט נאר מתיר געווען פאר איינעם וואס ער האט נאך נישט געהאט קיין קינדער ווייל אז מען האט נישט קיין קינדער קען מען דאך בלייבן אן קינדער און יעדעס מאל וואס מען איז זיך מזרז צו די מצוה איז א גרעסערע מצוה, אדער פאר איינעם וואס ער האט שוין יא מקיים געווען פריה ורביה, ער האט שוין קינדער טאר מען עס נישט טון ליל שבת, מען מוז ווארטן אויף מוצאי שבת אדער אויף אינמיטן די וואך. שוין. מיט דעם האב איך גענדיגט א שטיקל חלק פון די תורה, פונעם ענין פון עונת תלמידי חכמים, און ווען ס'קומט זיך צוזאם מיט די אנדערע גמרות אז חסידים הראשונים לא היו משמשים מטותיהם, ס'בלייבט אז דער קלויזענבורגער רב וואס ער האט געזאגט ס'מיינט מוצאי שבת איז אויך נישט הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן, ווייל ס'קומט אויס אז די לידה קען זיין אום שבת. ווייל צוויי הונדערט און דריי און זיבעציק טאג וועט זיין שבת, און דאס וואס די מהרי"ל אליין זאגט אז דינסטאג ביינאכט, מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג ביינאכט הייסט שוין פאר שבת, הייסט שוין ליל שבת, ווייל ער לערנט עס ארויס פון הבדלה, איז דאס איז ריכטיג, נאר די מהרי"ל אליין זאגט אז מען מעג משמש זיין פרייטאג צונאכטס אויכעט, אויף דעם האב איך שוין אן אריכות אז ס'וועט נאכדעם נישט זיין קיין גוף נקי ביים דאווענען. ס'האט'ס אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן תמיד.